ווי אמאל ביי דעם פעטער אין שטוב האט זי דא אויך אלץ איבערגעדרייט מיטן קאפ אראפ און די פיס ארויף, זי האט איבערגעשטעלט דאס מעבל, פארפוצט די פענסטער מיט פארהאנגען, זי האט אנגעהאנגען אלערליי שמאכטעס און שמאטעס, איבערגעהאנגען די קליידער, און אלץ מיט אזא ברען, מיט אזא קאכעניש, אז שרה'לע איז געבליבן שטיין ווי א גולם אין איר אייגענע שטוב.

אַז זי איז פֿערטיק געװאָרן מיט די שטיבן, האָט זי זיך גענומען סערעלען אַלײן פּוצן און איבערמאַכן. זי האָט זיך געביטן מיט איר מיט די קלײדער, איבערגעטאָן זײ, געפּוצט זיך און סערעלען, געמאַכט גרימאַסן, גענומען דעם שלעפּ אין די האַנט אַרײַן, װי עס טוען די דאַמען אין די דײַטשישע ראָמאַנען-ביכלעך, געפֿאָכעט זיך מיט אַ פֿעכער און גאָר געכאַפּט סערעלען פֿאַר דער דיקער טאַליע און גענומען מיט איר זיך דרײען אין אַ קאַדריל. זי האָט נישט מיטגעהאָלפֿן, סערעלע. קיין אַנדער טאַנץ ווי אַ מיצווה-טענצל בײַ אַ רויטע קעשענע-פֿאַטשיילע האָט זי נישט געקענט. מלכּהלע האָט געשוועבט אין דער לופֿטן, געדרייט זיך מיט ווילדע גיכקייט, און אַז סערעלען האָט זיך דער קאָפּ פֿאַרדרייט און זי איז געפֿאַלן, איז איר מלכּהלען אַזאַ געלעכטער באַפֿאַלן, אַז מען האָט אירע קולות געהערט איבערן גאַנצן הויף.

וואס האלטסטו דיר צו דעם קאפ? האט מלכה'לע געלאכט. א אידישע טאכטער האט שרה'לע געלערנט מיט א ניגון, טאר נישט באווייזן דעם בלויזן קאפ אפילו פאר די ווענט. מלכה'לע האט אויף צו להכעיס זי געלאזט שטיין אזוי, און זי האט זיך געקאטשעט פון געלעכטער פון אירע טרעפ. ווי אן אפגעשוירענע שעפס זעהסטו אויס, האט זיך, האט זי זיך מיט איר גערייצט. מע! זי האָט אַלץ געטאָן, אַבי די סערעלע צו דערצערנען, בייז מאַכן. קריגן זיך האָט סערעלע נישט געקענט, רעדן אויך נישט. בלויז וויינען האָט זי געקענט, וויינען שווער, נאַריש. דעמאָלט פֿלעגט מלכּהלע צו איר צופֿאַלן, נעמען זי קושן, דריקן, שיִער נישט אויפֿעסן און אַרומטאַנצן אַרום איר.

אָט דאָ שטײט אײַנגעמאַכט, האָט זי געזאָגט און אים אונטערגערוקט טעצעלעך, װי אַ באַלעבאָסטע, און מאָנקיכעלעך זענען דאָ. נחומטשע האָט געשװיגן. אין ישיבֿה האָט מען מיט קײן װײַבער נישט גערעדט, נישט געזעסן בײַ אײן טיש. אָבער מלכּהלע האָט שױן אױסגעזוכט אַלערלײ װעגן, װי אַזױ אַרײַנצוציִען אין אַ שמועס. געבױרן און דערצױגן אין רבישע הױפֿן, האט זי גוט געקענט אלע שידוכים, קרובהשאפט און יחוס פון די רבי'שע גאליצישע און רוסישע הויפן וואס זענען צווישן זיך געקניפט און געבונדן, און זי האט דורכאויס געוואלט דערגיין די קרובהשאפט צווישן זיך און דעם ראכמאניווקער הויף. אויב דער ריזשינער האט זיך משדך געווען מיט דעם קארלינער, האט זי געזאגט מיט גוט אידישער געניטשאפט, קומט אויס אז איך מיט נחום'טשען זענען קרובים פון דער מאמע'ס צד.

אי פון פעטער'ס שטוב, אי פון רעבענ'ס הויף, אז א איד טאר נישט בלייבן אליין מיט קיין פרוי, נאכדערצו מיט א ווייב פון א מאן. אבער דווקא דערפאר האט זי אלץ געטון, אבי צו בלייבן אליין מיט נחום'טשען און קוועלן פון גליק ווען ער קארטשעט זיך אין בושה און אין פיין. זי האט שוין שטענדיג געפונען א מיטל ווי אזוי ארויסצושיקן סערעלען פון שטוב,

סערעלע האט געוויסט פון די ספרים'לעך אז מען טאר נישט ארויסגיין פון שטוב אין אזא פאל, אז ס'איז נישט גלייך אז איר נחום'טשע קען דערפאר פאראיבל האבן. וואס מען האט אים געלאזט זיצן אליין האבן יחוד מיט אן אשת איש, אבער זי האט זיך נישט געקענט קעגנשטעלן, זי האט בכלל נישט געקענט זאגן אנדערש ווי עמעצער זאגט, נאך דערצו קעגן מלכה'לען, דער גרויסשטאָטישע, דער קלוגע, און נאָך אין קעגנוואַרט פון איר מאַן, זי האָט גאָרנישט נישט געקענט רעדן, אַ שטומע, אַ פאַרלוירענע, איז זי געגאַנגען מיט שווערע טריט אַרויס אין דער אַנדערער שטוב, אָדער אין הויז אַרויס, וואו די אַלמערס שטייען, און געפאָלגט וואָס מען האָט איר געהייסן. גיך געשיקט האָט זי זיך צוגערוקט מלכּהלע צו נחומטשען. זי האָט אים אַרײַנגעשיט צוקער אין דער טײ, צוגעטראָגן די טעצעלעך און אַזױ זיך אַרומגעדרײט אַרום אים, אַז זי האָט אים באַרירט זײַן פּנים מיט אַ װײכן סאַמעטנעם גלעט פֿון אַן אַרבל, צוגעשפּאַרט אים מיט אַ פֿוס צו דער קני, אָנגעשטױסן לײַכט מיט איר האַנט אין זײַנער. עס ווערט קאַלט די טיי, נחום'טשע, האָט זי געפליסטערט, אויסזינגענדיג זיין נאָמען מיט אַזויפיל ליבשאַפט און וואַרעמקייט, אַז אים איז אַלץ געפאַלן פון די הענט. אַמאָל האָט ער אַפילו דאָס גלאָז איבערגעקערט. זי האָט גענומען מאַכן אָרדנונג אויפן טיש און פאַרביי זייענע אויערן געשעפּטשעט זיין נאָמען. זי האָט זיך געשפּילט מיט זײַן פֿאַרלוירנקייט, ספּעציעל געוואַרט לעבן אים, כאָטש עס האָבן זיך שוין געהערט די שאַרנדיקע שווערע טריט פֿון סערעלעס לויזע שיך. ערשט צו דער לעצטער מינוט האָט זי אַזאַ פֿלינקן, קעצישן שפּרונג געטאָן, אַז סערעלע האָט זי געטראָפֿן זיצן פּונקט אַזוי אויף דעם זעלבן אָרט, ווי בעת זי איז אַרויס אויף אַ ווײַלע. סערעלע, האָט זי געזאָגט, דײַן מאַן האָט איבערגעקערט דאָס גלאָז, וועסט אים געבן אַנדערע טיי.

זי האָט שטענדיק געהאַלטן אויפֿן אויג זײַן לערן-שטיבל אויפֿן גאָרן. זי האָט זיך אויסגעזוכט פֿאַרשידענע וועגן און גענג פֿאַרבײַ זײַן פֿענצטער, אַבי צו זען, ווי יעדער מאָל גיבן זיך די פֿאָרהענגלעך פֿון זײַן פֿענצטער אַ רוק פֿאַנאַנדער און אַ פּאָר שוואַרצע אויגן גיבן אַ ברי פֿון הינטער דער שויב. זי האָט געוווּסט, ווען ער גייט אַוועק און ווען ער קומט צוריק.

ער האט אפגעמאכט ביי זיך ער זאל מער דא נישט גיין, אדער ער זאל זיין מלמד ר' פסח'יע, מיטנעמען און שמועסן מיט אים און לערענען, אבער צומארגנס איז ער ווידער געגאנגען אליין אין דער זעלבער שעה, אויפן זעלבן ארט, אבי צו דערהערן דאס דאזיגע פליסטערנדיגע ווארט. ביז עס איז געקומען צו דעם אז ער האט אויפגעהערט ארויסגיין פון הויף אין א שפעטן אלול טאג ווען עס איז נאך געווען זייער הייס ווי אין תמוז איז ער ארויס הונטער דעם שטעטל נחום'טשע אויף די וועגן האבן זיך ווייסע פעדעם געצויגן אין דער לופט די ערשטע סימנים פון סוף זומער און בושלס האבן זיך געטראגן פון דארפישן דאך צו דאך. אין די סעדער האבן די צייטיקע עפל און בארן גערויטלט זיך פון גרינקייט ארויס. אויף די פעלדער האבן פויערים געשניטן היי און אויסגעלייגט סטויגעס. די לופט האט געשמעקט און נחום'טשע איז געגאנגען אלס ווייטער און ווייטער ביז ער איז ארויס אין וואלד אריין

ווי מיט אַ מאָל האָט אַ ווינט גענומען דרייען מיט די נאָדלען פֿון די סאָסנעס, און באַלד דערנאָך האָט אַ שלאַקסרעגן זיך אַראָפּגעלאָזט, אַ רעגן אַ שטאַרקער, אַ שטורעמדיקער, באַגלייט מיט דונערן און בליצן, מיט שווערע דונערן און בליצן, ווי נאָר עס טרעפֿן אַזעלכע אין די לעצטע הייסע טעג פֿון אַ שפּעטן זומער. נחומטשע האָט זיך באַהאַלטן אין אַ בוים, אין אַן אַלטן פֿאַרטריקנטן בוים, וואָס די צייט און די דונערן האָבן פֿון אים דאָס אינעגעווייד אַרויסגעריסן. ער האָט זיך אַריינגעטולעט אין זיין אויסגעהוילטקייט אַריין. ער האָט געוואַשן די הענט אין רעגן און אַ ברכה איבער דעם דונער געמאַכט. פּלוצלינג איז מלכּהלע אויסגעוואַקסן לעבן בוים אַ נאַסע, אַ דערשראָקענע, און זי האָט זיך אין הוילקייט פֿון בוים אַריינגעשאַרט, האַרט צו אים זיך צוגערוקט. נחומטשע, האָט זי געזאָגט, האַלטנדיק זיך

זיי האבן געקוקט אויף די שנירן רעגן וואס גיסן פון הימל, אויף די ריטשקעלעך און וואסערלעך וואס יאגן אויף דער ערד מיט א געפילדער, און זיי האבן געשוויגן. נאר באלד האט ווידער אנגעהויבן דונערן, און ביי יעדן דונער האט מלכה'לע אויפ'ס ניי זיך אנגעכאפט אין נחום'טשע'ס האנט. כ'האב מורא, האט זי געזאגט. נחום'טשע האט אויסגערעדט עטליכע ווערטער. מען דארף נישט מורא האבן, האט ער געזאגט,

באלד דערנאך איז געקומען א דונער, א שטארקער, לאנג דויערנדיגער דונער וואס ברעכט זיך אינדערמיט כדי אויסצוקנאלן באלד נאך הילכיגער און פארכטיגער, ארויסרופנדיג אן א שיעור ווידערקולות אין דער שווערער לופט. און מלכה'לע האט זיך איינגעקלאמערט אין נחום'טשעס האלז, געדריקט זיך ווי א קינד אין גרויס שרעק צו דער מוטער. גאט אין הימל! האט זי געמורמלט, מאמע! ער האט זיך ארויסגעריסן.

אין רעגן איז זי אים נאכגעלאפן, נאר ער האט זיך נישט אפגעשטעלט, געיאגט אהיים. אז ער איז א נאסער, א דורכגעווייקטער, א דערשראקענער געקומען אין הויף, האבן שוין אידן געדאווענט מנחה און געזאגט דאס קאפיטל תהלים פון ראש חודש אלול. ביינאכט האט ער געגליעט פון היץ. סערעלע האט צו אים דעם דאקטער געבראכט. אַז ער איז געזונט געװאָרן, איז ער נאָך מער שװײַגנדיקער געװאָרן. ער איז גאָר אין גאַנצן פֿון זײַן שטיבל אױפֿן גאָרן נישט אַרױס. און מאַלקעלע איז, װי שטענדיק, געקומען צו סערעלען, געװאַרט, געװאָלט אים זען בלױז, נאָר ער האָט זיך נישט געװיזן. ער האָט אױסגעמיטן די אײגענע שטוב. מאַלקעלע האָט טאָג טעגלעך זיך געלאָזט שפּאַצירן, געגאַנגען אַװעק ביזן װאַלד. זי האָט דעם זעלבן אױסגעהױלטן בױם אױסגעזוכט, באַהאַלטן זיך דאָרט און געװאַרט.

זיי האבן זיך שוין נישט געקענט דערווארטן אינדערהיים אויף נחום'טשען. אויף אלע בריוו פון די עלטערן ער זאל אהיימקומען האט ער אן אויסמיידנדיגן ענטפער געגעבן. און די ראכמאניווקער רביצין האט אריינגערופן צו זיך מאטיע גאדעל דעם גבאי, זי האט אים געגעבן געלט אויף אן אויסלענדישן פאס אויף הוצאות, און זי האט אים אנגעזאגט ער זאל אן נחום'טשען נישט קומען גאר אין הויף אריין. מאטיע גאדעל איז געפארן מיט גרויס חשק.

די פּרא-אָדמס. ער איז גלײַך אַראָפּגעקומען אין הױף אַרײַן קײן ניעשעװע מיט אַ כּעס, אַ ברוגז, און ער האָט גענומען יאָגן נחומצשען, װי עס װאָלט געברענט. אַזױ? אַזױ? האָט ער געמוסרט דעם רבינס זון, װי נאָר ער האָט אים שלום-עליכם אָפּגעגעבן, אַזױ באַזעצט מען זיך דאָס אין ניעשעװע, אַז מע פֿאַרגעסט גאָר טאַטע-מאַמע, דעם ראַכמאַניעװקער הױף, די רביצן זאָל לעבן, גײט דאָך אױס נאָך דיר! אין ניעשעווע האט מען דעם פרעמדן מכבד געווען, געבעטן אים ער זאל צואווארטן אביסל, אבער ער האט נישט געוואלט הערן, אפילו עסן האט ער נישט געוואלט אין הויף, ער האט זיך בלויז ארומגעדרייט מיט ר' פסחי' מלמד, דעם איינציגן ראכמאניווקער וואס האט זיך דא ארומגעוואלגערט, און ער האט געטריבן, גיכער, גיכער, איך אייל זיך. אין הויף האט מען גענומען צוגרייטן צו דער נסיעה, באקן לעיקעך, קיכעלעך, אויסזידן הינער, אנגיסן פלעשלעך זאפט, איינגעמאכטס איינפאקן אין גלעזער גלייך מען וואלט געדארפט ארויסשיקן נחום'טשען אויף יענע זייט וועלט. סערעלע האט זיך געפארעט, געטומלט. זי האט געוואלט ווייזן איר שוויגער דער גרויסארטיגער רביצין אין רוסלאנד, אז אין ניעשעווע ווייסט מען ווי אזוי צו באהאנדלען אן איידעם אויף קעסט, און זי האט אנגעפאקט אן א שיעור עסנווארג, נאשערייען, נאר מאטיע גאדעל האט גארנישט געלאזט מיטנעמען. מען דארף נישט. נישט נויטיג, האט ער געזאגט מיט כעס, איך האב אליין מיטגעבראכט פון ראחמאניווקע, געלויבט צו גאט. דערפאר האט ער געהייסן אלע מלבושים און וועש איינפאקן, אלע פוטערס אפילו. וועסט זיי דארפן נחום'טשע, האט ער געזאגט מיט א מיין, די רעבעצן זאל לעבן וועט דיך נישט לאזן אזוי גיך צוריקפארן קיין ניעשעווע, ס'ברענט נישט.

אַז זי װעט בענקען נאָך אים, ער זאָל איר שרײַבן בריװ. נאָר זי האָט זיך געשעמט, נישט געװאַגט, נישט געװוּסט װי אַזױ אָנצוהױבן. נאָכדעם װי ער האָט זיך געזעגנט, נחוםטשע, מיט דעם שװער, מיט די שװאָגערס, האָט ער זיך אױך געזעגנט מיט סערעלען. אָן אײן װאָרט אַרױסצורעדן, אָן דער האַנט זיך צו דערלאַנגען, האָבן זײ זיך געזעגנט שטום, אַפֿילו בײַ די נעמען זיך נישט אָנגערופֿן. זײַ געזונט! האָט נחומטשע געזאָגט בײַ דער טיר. פֿאָר געזונט! האָט סערעלע געענטפֿערט אַ פֿאַרשעמטע, אַ רויטע. זאָלסט זיך גוט אַרומהילן דעם האַלדז, זאָלסט זיך, חלילה, נישט פֿאַרקילן. אויך מיט מלכּהלען האָט ער זיך אַזוי געזעגנט, שטיל, די ווערטער אַרויסגערעדט, נישט אויפֿהויבנדיק די אויגן פֿון דער ערד.

זי האָט זי פֿעסט געהאַלטן בײַ דער האַנט, מלכּהלע, אַזױ, אַז זי האָט קױם געקענט מיטהאַלטן מיט איר פֿלינקן גאַנג. ערשט װען די פֿערד זענען אַרױס אױפֿן שאָסײ און גענומען גיך לױפֿן, איבערלאָזנדיק נאָך זיך אין שטױב געהילט, האָט זיך מלכּהלע, אַ מידע, אַװעקגעזעצט אױף אַ שטײן, װאָס ליגט אין װעג, און זי האָט זיך הויך צעוויינט. סערעלע, געשטאַנען אַ פֿאַרגלאָצטע, אַן איבערראַשטע, און נישט געוווּסט, וואָס עס טוט זיך אַזוינס מיט דער מלכּהלען, ענדלעך איז איר געקומען אַ געדאַנק אין קאָפּ אַריין, אַ ווײַבערישער געדאַנק, און זי האָט זיך צוגעבויגן צו מלכּהלען און איר געפֿרעגט, מלכּהלע, אפֿשר ביסטו פֿאַרגאַנגען אין טראָגן? שעם זיך נישט, מלכּהלע, דער טאַטע זאָל לעבן, װעט זיך זײער פֿרײען. מלכּהלע האָט אין מיטן װײנען זיך פֿאַנאַנדערגעלאַכט. זי האָט געלאַכט הױך, לאַנג, היסטעריש, גאָרנישט זיך אײַנצוהאַלטן. מאַמעלעך! האָט זי גערופֿן און װידער אין אַ נײַעם געלעכטער אױסגעבראָכן. קאַפּיטל צען. שװערע טעג, פֿול מיט פּײן, אומרו און פֿאַרצװײפֿלונג האָבן זיך אָנגעהױבן פֿאַר מלכּהלען אין ניעשעװער הױף

אבער מלכה'לע פלעגט זיך צוכאפן מיט גרויס ברען צו די דאזיגע קארגע בריוולעך, צענדליגע מאל האט זי זיי געליינט. נאך מער באשעפטיגט איז זי געווען ביים שרייבן בריוו פאר סערל'ען צו נחום'טשען. סערל'ע האט זיך שטארק געוואלט אויספיינען פאר איר גרויסארטיגע שוויגער ווייזן איר אז זי איז נישט אזא נארישע ווי זי האלט זי. קיין גרויסע שרייבערין איז זי נישט געווען,

האָט זי זיך מער גאָרנישט אױסגעלערנט, און מלכּהלע האָט פֿאַר איר געשריבן די בריװ. לאַנגע בריװ האָט זי געשריבן מלכּהלע, בריװ, װאָס זי האָט אין אירע נעכט צוזאַמענגעשטעלט אין די געדאַנקען, בריװ, פֿולע מיט אײדעלע אָנצוהערענישן װעגן בענקשאַפֿט, װעגן איבערגעגעבנקײט, באַהאַלטענע ליבע. איר גאַנץ לעבן האָט זי אין די פֿרעמדע בריװ אַרײַנגעלײגט. סערעלע האָט די בריוו איבערגעשריבן מיט אירע קאָטשערעס און לאָפּעטעס. וואָס מער זי האָט זיך באַמיט צו שרײַבן שיין, אַלץ מער פֿלעקן און קלעקן האָט זי געמאַכט. מלכּהלע האָט איר פֿאַרריכט, צוגעשריבן, אויסגעמעקט, און דערנאָך זײַנען זיי ביידע געגאַנגען צו דער פּאָסט און מיט קלאַפּנדיקע הערצער דעם בריוו אַרײַנגעלאָזט אין קעסטל.

ער איז געווען פארצווייפלט דער רבי, ער האט אלץ איבערגעלייגט אין זיין קאפ און בשום אופן נישט געקענט דערגיין וואס אזוי זי וויל, ער האט איר אזויפיל כבוד אנגעטון, א מיידל אן א קרייצער נדן גענומען, באקליידט און באנייט, צירונג אסאך געגעבן, פאר ניעשעווער רעביצן געמאכט, וואס נאך וויל זי? נאך לאנגע טראכטענישן האט ער זיך דערקלערט אז זי וויל אוודאי זיך פארזיכערן.

אוודאי אזוי מיינט זי דאס, איז ער געווען ביי זיך זיכער, זי וויל מען זאל זי פארזיכערן, אפשרייבן איר א חלק פון הויף, געלט, דערפאר איז זי דאס ברוגז, דערפאר איז זי אזוי שלעכט צו אים, א נקבה, שעמט זי זיך צו זאגן אים. דאס האט אים אזוי די אויגן געעפנט, אז גלייך האט ער גערופן צו זיך דעם גבאי ישראל אביגדור און אים געשיקט נאך דעם שטעטלישן נאטאר. שעה'ן לאנג איז ער מיט דעם גוי אפגעזעסן, ער האט האט געלאזט פארשרייבן אויף זיין פערט ווייב א טייל הויז צירינג געלט אסאך, דערנאך האט ער מיט ישראל אביגדור'ן גענומען בראנפן און לעקעך און ער איז געווען זייער אויפגערוימט, געלויבט דער אייבערשטער, האט ער געברומט מיט שמחה אסאך מאל, פול מיט בטחון, דאס מאל איז ער זייער פרי. געגאנגען שלאפן. ער האט לאנג קרישמע געזאגט, עטליכע זייטיגע תפילות אויך, ער האט געשמייכלט צו מלכה'לען מיט דער גאנצער געדיכטער האריקייט זיינע. אלע געקרייזלטע האר פון זיין בארד און וואנצן, ברעמען, אויערן און נאז האבן געקוואלן. מלכה'לע, האט ער געזאגט, ביסט ברוך השם א נגידית, א שיינע נגידית. אבער מלכּה'לע האָט זיך דערפון נישט געמאכט. פאר קיין איין קרייצער דאנקבארקייט האָט זי אים פאר זיין גרויס גוטס נישט אָפּגעצאָלט. ער איז געווען פארצווייפלט. ערגער פון אלץ איז געווען דאָס, וואָס ער האָט מיט קיינעם נישט געקענט רעדן וועגן דעם, קיינעם וועגן זיין צער נישט געקענט דערציילן, קיינעם קיין עצה נישט געקענט פרעגן.

אַ נישט גוטס זיצט אין איר, האָט ער צו זיך אַליין געברומט. ער האָט דעם אַפּעטיט פֿאַרלוירן, נישט געקענט שלאָפֿן. אַפֿילו די ציגאַרן האָבן אים נישט געשמעקט. אַ חוץ ביטערקייט האָט ער אין זיי גאָרנישט נישט געפֿילט. ער האָט זיך גענומען דאָקטערן, גיין אין קאַלטע מיקווהס, שלינגען פּילן. כּדי צו פֿאַרגעסן אין זיין אומגליק, איז ער איבער דער וועלט געפֿאָרן געלט ביי חסידים זאַמלען.

זי האָט אַזױ קלאָר אים דערזען, אַז זי האָט גענומען קושן דאָס קושן, װאָס האָט בײַ איר זײַן פּנים אָנגענומען. באַלד איז זי אַרײַן אין כעס אױף אים, װאָס ער האָט זי איבערגעלאָזט אַלײן אין איר בענקשאַפֿט, און זי האָט אים געהאַסט, די פֿױסטן געבײלט. אױך אין די חלומות האָט זי אים געזען, אין אירע העפֿטערײַען, אין די ביכלעך, װאָס זי האָט בגניבה געלײענט. אבער זינליכע, גלוסטיגער פון נחום'טשען, נישט פארשארפט אים מח פון לערנען, נישט אויסגעאיידלט פון ספרים, קבלה, איז איהר דראנג געווען א קרעפטיגערער, א מגושם'דיגע, וואס לאזט זיך נישט פארדעקן מיט חלומות, וואס לאזט זיך נישט פארבייטן מיט געדאנקען, א פייער האט געברענט אין איהרע בלוטן און געזוכט זיך צו לעשן.

דאָך איז זי געלעגן מיט אָפֿענע אױגן און יעדן קלאַנג, יעדן שאָרך אױפֿגעכאַפּט. זי האָט געװאַרט אױף אַ נס. געװען נעכט פֿון צאָרן. אַ װילדער צאָרן האָט זי אַרומגענומען אױף דעם הױף, אױף דער מומען, װאָס האָט זי דאָ פֿאַרקױפֿט, אױף דער מוטער, װאָס זיצט ערגעץ אין דער פֿרעמד מיט אַ פֿרעמדן מאַן, אױף אַלע באַקאַנטע, אַפֿילו אױף אים, נחומצשען, װאָס איז אַזױ טױב צו אירע רופֿן.

די שענסטע צירונג אויף זיך אָנגעהאָנגען און אַליין זיך לאַנג באַוווּנדערט. קיין שפּיגל איז אין שטוב נישט געווען, בלויז אַ קליין שפּיגעלע. זי האָט פֿאַרהויבן דעם שלעפּ, אַליין טאַנצן געגאַנגען, טאַנצן גיך, שנעל, ביז דער קאָפּ האָט זיך איר פֿאַרדרייט און אַזוי, אין די קליידער, האָט זי זיך אין בעט אַריינגעוואָרפֿן און אַליין זיך באַוויינט מיט האַרץ אויפֿן גאַנצן קול. אַמאָל האָט זי די פֿענצטער געעפֿנט.

זי האָט גענומען שלאָפֿן בײַ סערעלען מיט איר אין אײן בעט. זי האָט נישט אױפֿגעהערט רעדן, שושקען, פּלױדערן, מיט אַ מאָל דריקן זי האַלדזן און קושן, פֿליסטערנדיק דערבײַ, װי אַ מאָל, װען זי פֿלעגט קינדער אַזױ באַפֿאַלן, סערעניו, איך װעל דיך אױפֿעסן! סערעלע האָט זיך דערשראָקן פֿאַר איר. אַ מאָל האָט זי די דינסט אַרײַנגענומען צו זיך צו שלאָפֿן. זי האָט איר קײן רגע נישט געלאָזט די אױגן צומאַכן. דאָ האָט זי איר אַװעקגעשאָנקן אַ קלײד, און נישט אַנדערש געװאָלט, נאָר זי זאָל עס אין מיטן דער נאַכט אָנטוען. דאָ האָט זי איר גענומען אױספֿרעגן, צי זי האָט שױן אַמאָל אַ חתן געהאַט. און דאָ פֿלעגט זי איר גאָר כאַפּן פֿאַר דער טאַליע און דרײען זיך מיט איר אין אַ ראָד. די מױד מיט די גרױסע, צעיוירענע בריסטן האָט נישט געװאַגט זיך צו דערנענטערן צו דער רביצין, נאָר מלכּהלע האָט זי גענומען מיט גװאַלד. איינמאל האט זי אפילו ארויסגענומען דעם רבינ'ס מלבישים פון שאפע, זי האט זיך אין זיין וואטענעם שלאף-ראק אנגעטוען, דעם ספאדיק אויפ'ן קאפ ארויפגעזעצט און געהייסן דער דינסט זי זאל זיך לאזן בענטשן פון איר. דער דינסט איז א ווילד געלעכטער באפאלן. גאטעניו! האט זי גע'הירזשעט, ווען מענטשן זאלן דאס זען! האָט זיך מלכּהלע אָנגעשטעקט פֿון דער מױדס געלעכטע און צוזאַמען מיט איר גענומען לאַכן, לאַכן װילד, בױגנדיק זיך און דרײען. װען אײנע האָט אױפֿגעהערט, האָט די אַנדערע אָנגעהױבן. שפּעטער האָט זי צו דער מומע אײדעלע געשריבן אַ בריװ, זי זאָל קומען צו איר. די מומע אײדעלע איז געקומען. אָבער זי האָט איר גלײַך גענומען לערנען מוסר, דערצײלן מעשׂות און מופֿתים פֿון גוטע ייִדן,

איז א טעלעגראמע אנגעקומען אין הויף פון ראחמאניווקע אז נחום'טשע איז ארויסגעפארן. מלכה'לע איז ארויפגעפאלן סערה'לען אויפן האלז און איר אזוי ווילד גענומען קישן אז סערה'לע האט די גרויסע וואסערדיגע אויגן אויסגעקוילערט ווי א קאלב. גיי גיי האט זי געזאגט בייז, האסט מיך שיער נישט דערווארגן. קאפיטל עלף.

קלאַפּנדיק הילכיק מיטן שנאָבל, אָנזאָגן יעדער זײַניקע די בשׂורה, אַז זומער קומט. ייִנגלעך האָבן זײ באַגעגנט מיט שׂימחה, מיט פּאַטשן אין די הענט, באָטשאַן המלך, די נעסט ברענט! אין די נעכט האָבן די פֿרעש פֿון די זומפּן גענומען לאָזן הערן זײער קוואַקערײַ. וואַרעמע רעגנס האָבן ווייך געוואַשן דעכער, טראָפּנס רעגן האָבן געקלונגען אין אונטערגעשטעלטע פֿעסלעך,

די מוטער זיינע די רעבעצן האָט אים דאָרט שטאַרק אָפּגעהיט, געקעכלט אים. נאָך אין בעט האָט זי אים צוגעטראָגן פּוטער-קוכן, מילך. עס, קינד, עס! האָט זי אים געבעטן. רבישע קינדער מעגן זיך דערכאַפּן דאָס האַרץ פאַרן דאַווענען. דער טאַטע איז דיר מתיר. אַז ער האָט זיך איינגעשפּאַרט, האָט זי אים געצווינגען. פאָלגן אַ מאַמע, האָט זי געזאָגט, איז מעהר מצווה, ווי נישט עסן פאַרן דאַווענען. כיבוד אם איז א מצוה אין דער תורה און נישט עסן פארן דאווענען איז בלויז א מנהג. דערויף האט נחום'טשע נישט געהאט וואס צו ענטפערן און ער האט געפאלגט. זי האט אים נישט געלאזט פאסטן אפילו אין אסתר תענית און אין עשרה בטבת. רבי'שע קינדער האט זי געזאגט ווי שטענדיג פאסטן נישט, דער טאטע איז דיר מתיר.